אויב די ערשטע פרשה פון פרשת בראשית קען יעדע איינער, און נישט נאר מען קען, ס'איז פארשטענדליך, ס'איז א פשוטע פרשה, ס'האט א סטראקטשער, ס'דא זעקס טעג און שבת, אלע קינדער קענען עס פארשטיין, מען קען עס נאכזאגן וואס די אייבערשטער האט געמאכט אין די ערשטע טאג און די צווייטע טאג, מען קען פארשטיין ווי ס'פארענטפערט די שאלות וואס ס'פרעגט. איז די צווייטע פרק, אפשר די מערסטע קאמפליצירטע פרק אין די גאנצע תורה. ס'איז א זייער מורכב'דיגע מעשה, און ס'גייט נישט נאר די צווייטע פרק, נאר לפחות ביז די סוף פון די דריטע פרק, די גאנצע מעשה פון גן עדן, ביז מ'האט ארויסגעווארפן אדם פון גן עדן. מ'זאל זיך מצמצם זיין אויף א מינוט אויף די פרק ב', די סוף פון פרק, צווייטע פארט פון פרק ב', נאך ויכולו, וואס ער רעדט וועגן. שאלה נאמבער וואן, די ערשטע זאך וואס די די ענדיגט זיך די פרק איז איין פסוק פאר די סוף פון די פרק, אויב מען וואלט מיך געבעטן מסדר צו זיין די פרקים וואלט איך עס דארט געענדיגט זיכער, איז די שאלה וואס איז די מעשה אז מענטשן ווערן געבוירן, לאמיר זאגן זכרים, מען רעדט יעצט פון די זכרים, און זיי האבן חתונה, זיי ווערן געבוירן מיט זייער טאטע און מאמע, כאילו פון וואו זיי קומען, און זיי גייען אוועק, זיי גייען צו זייער ווייבער, זיי שטעלן זיך אויף זייער אייגענע שטובער, זיי מאכן עפעס א נייע זאך, דאס איז א זאך וואס דארף א הסבר, דאס איז עפעס א מאדנע מעשה, וואס איז די פשט אז מענטשן, לכאורה א מענטש באלאנגט פון ווי ער איז געקומען, פון זיין טאטע און מאמע, לאמיר זאגן אדם הראשון באלאנגט ביי גאט וואס ער איז געווען כאילו זיין טאטע, איך ווייס נישט, אבער א מענטש, דאס אז א מענטש האט חתונה און ער גייט, יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו איז עפעס א זאך וואס פאדערט א הסבר, און די פרשה, איינע פון די זאכן וואס די פרשה קומט, איז צו פארענטפערן די שאלה, קוקטס אריין און פרובירן צו פארשטיין, ווי אזוי די פסוק ענטפערט די שאלה, אבער ס'איז זיכער אז ער ענטפערט עס, ער פירט אויס על כן, יעצט פארשטייסטו פארוואס יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. צווייטע שאלה וואס מ'דארף זיך מוטשענען, איז ווי האבן זאכן באקומען זייערע נעמען? אונז האבן שוין געזען באמת אין די ערשטע פרק, די אייבערשטער האט גערופן די שמים, רקיע שמים און אזוי ווייטער, ווי האבן אלע חיות באקומען נעמען, איז דא אזא אינטערעסאנטע זאך, ווער האט גערופן די נעמען פון די זאכן אין ששת ימי בראשית, ויקרא אלהים לאור יום, ויקרא אלהים לרקיע שמים, ויקרא אלהים ליבשה ארץ. וואס איז מיט אלע חיות? דאס איז שוין א נייע וועלט, דאס איז א מענטשליכע וועלט. אדם האט גערופן נעמען פאר אלע חיות. ווער האט גערופן אפילו פאר חוה, אפילו די אישה, האט אדם אליינס גערופן א נאמען, מ'וועט זען שפעטער דאס. נאך צוויי זייער גרויסע שאלות וואס די פרשה הייבט אן צו אנרירן איז קודם כל ווי איז געווארן די זאך, וואס איז די פשט פון די זאך אז מענטשן דארפן ארבעטן צו האבן עסן, לכאורה אונז האבן דאך געלערנט ס'וואקסט זאכן אויף ביימער פארוואס אלע חיות ס'קומט א בוים מ'עסט, וואס איז די פשט אז מ'דארף ארבעטן צו עסן, לכאורה ס'רעגנט אפשר ס'רעגנט נישט ס'דא נאך וועגן ווי ס'קומט, אזוי ווי ביי די נילוס, ס'דא נהרות וואס קענען פארפלייצן די וועלט, די וועלט און ס'וואקסט פון דעם אפילו אן רעגן, ס'איז נאך א וועג ווי ס'קומט וואסער, איז ווי איז עס געווארן די סדר וואס אונז זענען צוגעוואוינט מ'דארף ווארטן פאר די רעגן און מ'דארף אקערן און זייען א גאנצע זאך, ס'איז א פלא דאס. און זייער קאנעקטעד מיט דעם אפשר, אדער מ'קען כ'פארשטיי נישט אז עס איז קאנעקטעד מיט דעם, איז דאס אז מענטשן שטארבן? ס'איז א מאדנע זאך אז א מענטש שטארבט. דאס הייסט צו זאגן אז די איינציגסטע בריאה וואס שטארבט איז א מענטש? א בהמה שטארבט נישט, ער ווייסט נישט אז ער שטארבט, ער שטארבט אבער ער ווייסט נישט פון דעם אז ער שטארבט, דארט האט ער נישט קיין שאלות, דארט האט ער נישט קיין תורה. ס'איז א מאדנע זאך א מענטש שטארבט, בפרט אז א מענטש איז דאך דער באס, ער איז דאך דער דער צלם אלהים, וואס טייטש ער פירט ער פירט די וועלט, ער פירט אלע חיות, און דער מענטש שטארבט גאר. דאס איז עפעס א זאך וואס דארף א הסבר, ווי איז געווארן דאס אז מענטשן שטארבן, ער האט דאך א נשמה, ער איז דאך א מענטש, און ער שטארבט ביזדערווייל, און נישט נאר ער שטארבט, זיין גאנצע לעבן דארף ער זיך מוטשענען, ער האט א ווייב, און פון די ווייב, קינדער קומען ארויס נאר דורך זיין ווייב, און ס'איז א גאנצע פראבלעם, ווי מ'וועט זען אין די נעקסטע פרק, די אלע זאכן זענען זאכן וואס די תורה און די פרשה רירט אן. נאך איין וויכטיגע זאך וואס מ'דארף קוקען אין די פרשה, חוץ פון פארשטייט זיך די ציווי נישט צו עסן פון די עץ הדעת, און ס'איז דא א עץ החיים וואס דאס מיינט, איז דא די זאך אז דער אייבערשטער האט געוואלט מאכן א מענטש א עזר כנגדו, וואס האט ער געטון פאר דעם? האט ער געגעבן פאר די מענטש אונז וויסן, האט ער געברענגט אלע חיות זאל רופן די מענטש, זאל אדם רופן שיימעס, און לאדם לא מצא עזר כנגדו. ס'זעהט אויס אז די אייבערשטער, דאס איז א חלק, ס'איז לכאורה צוויי אנדערע מעשות, איינס רעדט זיך ווי אזוי זאכן באקומען נעמען, די צווייטע רעדט זיך ווי אזוי ס'איז געווארן א אשה, דאס זענען צוויי עקסטערע שאלות וואס תורה האט דא צומישט, כאילו דערלאנגט די צוויי מעשות אויף איין מעשה, כאילו ס'זעהט אויס אז די אייבערשטער האט געוואלט אז אדם זאל אליינס כאפן אז ער דארף האבן א עזר כנגדו, און דורך דעם וואס ער האט געזעהן אלע בהמות, און אפשר האט ער געזעהן אז אלע פון זיי האבן א זכר און א נקבה, אדער ער האט אפשר געזעהן אז קיין איינער פון זיי איז נישט קיין גוטע שידוך פאר אים, מ'קען טראכטן אנדערע וועגן דאס צו זעהן, איך בין נאר מעורר מ'זאל טראכטן וועגן דעם, מ'זאל זעהן די שאלה דא, וואס איז די פשט פון דעם אז אינמיטן די מעשה פון די שיימעס איז דא ולאדם לא מצא עזר כנגדו און נאכדעם איז געווען די מעשה פון די תרדמה וואס פון דעם איז געבוירן געווארן חוה און דעמאלטס האט טאקע אדם גערופן כאילו נאכנישט גערופן די נאמען ויקרא אדם שם אשתו חוה איז ממש די ענד פון די גאנצע פרשה פון די עץ הדעת דארט שטייט שם אשתו חוה דאס איז נאך א די די וועג וואס די תורה פלעכט דא צאם די אלע אנדערע שאלות אפשר זעקס שאלות וואס איך האב דא אויסגערעכנט איז א זאך וואס מען דארף זייער שטארק לערנען ווען מען ליינט די פרשיות.